ברוך השם, מסכת יבמות, דף עיין ט, עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן לחיים. מתיב רב חנא בר קטינא, רב חנא בר קטינא האט געפרעגט א קשיא, מיר האבן דאך פריער געפרעגט פארוואס זענען געשטארבן פונקט דיע זיבן קינדער פון שאול'ן, די צוויי קינדער פון ריצפין און פינף קינדער פון מיכל בת שאול, פארוואס פונקט דיע? האב מיר געענטפערט אז מען האט נישט אויסגעקליבן דיע, אויב דער ארון האט זיי קולט געווען, דער ארון האט זיי פארהאלטן האט מען געוויסט למיתה. האט רב חנא געפרעגט א קשיא, שטייט אין פסוק ויחמול המלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול אז ר'האט זיך אויף אים דערבארעמט, ווייזט אויס פון דעם א אז ר'האט זיך, אז בפשטות לערן איך יעצט פשט אז ער האט אים האט אים נישט נישט געלאזט כאטש דער יעצט פשט פארוואס האט מען אים נישט אומגעבראכט ווייל דער ארון האט נישט קולט געווען אז דער ארון לאזט אים נישט גיין ווייטער איז דאך זיכער למיתה אויב אזוי וואזשע פאר רחמנות האט דוד געהאט אויף אים ענטפערט די גמרא די רחמנות איז שלא העבירו ער האט אים נישט דורך געפירט פרעגט די גמרא, וכי משוא פנים יש בדבר, ווען עס האנדלט זיך בדיני נפשות דארף מען נישט טון קיין טובה דעם אויף דעם, אלא זאגט די גמרא, שהעבירו האט אים דורכגעפירט, וקלטו און דער ארון האט אים קולט האט איינגעהאלטן, וביקש עליו רחמים און ער האט געבעטן רחמים, ופלטו און ער האט אים אפגעלאזט. פרעגט די גמרא אז ער האט אים פולט געווען וועט דאך קומען דארף מען אויף אויב האט ער דאך קולט געווען א צווייטן אויף זיין ארט קומט דאך אויס אז דוד'ס בעטן רחמים האט טאקע אויפגעטון אויף מפיבושת'ן אבער א צווייטער איז געגאנגען אויף זיין ארט למיתה ואכתי משוא פנים יש בדבר. אלא זאגט די גמרא שביקש רחמים שלא יקלטנו הארון, ס'איז א גרויסע חילוק אויב דער ארון האט אים שוין קולט געווען און ער גייט אים בעטן אויף אים אוועק גיין, איז זאג מיר גיט ער א צווייטן אויף זיין ארט, אבער גיין בתחילה בעטן רחמים דאס איז שוין נישט קיין משוא פנים. פרעגט די גמרא, והא כתיב שטייט אין פסוק לא יומתו אבות על בנים, און דער אויספיר פון פסוק איז איש בחטאו, פון לא יומתו אבות על בנים איז נישט קיין קשיא, דאס טייטשט די גמרא לא יומתו אבות, מען זאל נישט דערהארגענען דעם טאטן, על בנים, אויף די עדות פון די קינדער, אז קרובים זענען פסול לעדות, נאר ווייטער שטייט דאך אז איש בחטאו ימות, און דער ריטבא זאגט אזוי אז אין אמת'ן די אלע זענען געווען אזעלכע וועלכע עס איז געקומען מיתה, אז נישט וואלט דאס נישט געוועזן, אז דער ארון זאל זיך קולט זיין, אבער מיר, די בית דין של מטה, שטראפט נישט דווקא ווען מען האט געטאן די עבירה מיט די אלע פרטים, וואס ס'איז געווען עדות און ס'איז געווען התראה, האט מען זיי נישט געדארפט שטראפן, אבער יעצט לערנט די גמרא אין די הוה אמינא אז איך דארף נישט זען אז זיי זאלן ווערן געשטראפט צוליב אנדערע אויב איך זע נישט אז זיי האבן אויף זיך א חטא. אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, האט רב חייא בר אבא געזאגט פאר רבי יוחנן, מוטב ס'איז בעסער שתעקר אות אחת מן התורה ס'זאל ווערן אויסגעריסן א אות פון דער תורה, ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא, דאס הייסט, ס'איז געוועזן דא א ענין פון הוראת שעה, תורה איז תורה, לא תהא מוחלפת, נאר מען זאגט צוליב די הוראת שעה אז ס'זאל נישט זיין קיין חילול השם, האט נישט דאס געשען. שטייט ווייטער אין פסוק, ותיקח רצפה בת איה, רצפּה די טאָכטער פֿון איה, װאָס אירע צװײ קינדער האָט מען אױפֿגעהאָנגען, האָט גענומען את השׂק, דעם זאַק, ותּטהו לה, זי האָט עס צוגעבױגן, אל הצור, צו דעם שטײן. תּוספֿות ברענגט אַראָפּ אַ מדרש, אַז זי האָט געזאָגט, הצור תּמים פּעלו, זי האָט מצדיק געװען אױף זיך דעם דין, האָט זי זי צוגעדעקט, דעם זאַק, מיט דעם זאַק, מתּחילת קציר, פֿון אָנפֿאַנג צײדן, צײַט פֿון שנײַדן די תּבֿואה, עד נתך מים עליהם מן השמים, ביז דער צייט וואס עס טוט גיסן זיך וואסער פון הימל, ביז דער צייט פון רעגן, זענען געהאנגען די גאנצע צייט, און מען האט זיי נישט קובר געווען, ולא נתנה עוף השמים, זי האט נישט געגעבן אז די עוף פון הימל, לנוח עליהם זי זאל רוען אויף זיי יומם בייטאג, ואת חית השדה לילה, אין תנך שטייט ואת נו ווייסט דאך אין גמרא ווערט דערמאנט מיט א כוונה נישט דער פסוק. פרעגט די גמרא וויאזוי זאל עס דאס זיין ווי האט מען דאס געמעגט לאזן זיי הענגען פון תחילת קציר חיטים א גאנצן זומער והא כתיב שטייט דאך לא תלין נבלתו על העץ אז עס איז מיר גיט איינער מיסה זאל אים גלייך קובר זיין. אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק, מוטב ס'בעסער שתיעקר אות אחת מן התורה, ס'בעסער ס'זאל ווערן אויסגעריסן איין אות ויתקדש שם שמים בפרהסיא, און פון דעם איז געוועזן א קידוש שם שמים. פריער געשטאנען אן אנדער לשון ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא. און דא שטייט ויתקדש, וואס איז דא געווען דער קידוש שם שמים? קיין חילול השם וואלט סיי ווי נישט געווען, א קידוש השם איז געווען, שהיו עוברים ושבים אומרים, די וואס זענען דארט דורך געגאנגען הין און צוריק האבן געפרעגט, מה טיבן של אלו? וואס זענען עפעס זיבן מענטשן זיי הענגען? האט מען געזאגט, הללו בני מלכים הם, דאס איז קעניגליכע קינדער, שאול'ס משפחה, מה עשו? וואס איז זייער חטא אזוי גרויס אז מען האט זיי אויפגעהאנגען? פשטו ידיהם, זיי האבן אויסגעשטרעקט זייערע הענט בגרים גרורים, נישט אויסגעשטרעקט די האנט, נאר וואס דורך זיי האבן זיי נישט געהאט קיין פרנסה. אמרו האבן זיי געזאגט, אין לך אומה שראויה להדבק בה כזו, ס'איז נישט דא נאך א פאלק וואס איז ראוי מען זאל זיך באהעפטן ווי די אידן, און מה דאך בני מלכים, כך האט מען אזוי געשטראפט מיט דעם וואס מען נעמט צו ביי אנדערע די מים און מזון איז בני הדיוטות על אחת כמה וכמה, און מה דאך וועמען האבן זיי צוגענומען? גרים גרורים כך טוט מען אזוי שטראפן ישראל על אחת כמה וכמה, מיד גלייך נתוספו על ישראל האט זיך געמערט אויף די אידן מאה וחמישים אלף הונדערט פופציג טויזנט גרים איז צוגעקומען, שנאמר שטייט אין פסוק ויהי לשלמה, ס'איז געווען צו שלמה המלך שבעים אלף נושא סבל, זיבעציג טויזנט וואס האבן געטראגן שווערע משאות, ושמונים אלף און אכציג טויזנט חוצב בהר וואס האבן געהאקט דעם בארג. פרעגט די גמרא ודילמא ישראל הוו, אפשר זענען דאס געווען פון די אידן? זאגט די גמרא לא סלקא דעתך קען מען נישט זאגן דכתיב שטייט ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד, פון די אידן האט שלמה נישט געהאט קיין עבדים, פרעגט די גמרא ודילמא דוגזר בעלמא, אפשר ס'איז נאר געווען געדינגענע ארבעטער וואס האבן געארבעט אויף דעם טאג? אלא זאגט די גמרא מהכא פון דעם פסוק ווייס איך עס איז צוגעקומען הונדערט פופציג גרים, שטייט ויספור שלמה שלמה האט געציילט כל האנשים אלע מענטשן הגרים אשר בארץ ישראל וימצאו ס'איז געווארן געפינען מאה וחמישים אלף הונדערט פופציג טויזנט גרים, ויעש מהם האט געמאכט פון זיי שבעים אלף נושא סבל, זיבעציג טויזנט וואס איז טרעגערס און טראגן שווערע משאות, ושמונים אלף חוצב בהר. דא איז דא א קשיא וואס די מפרשים פרעגן, האט מען דאך פריער געלערנט אין גמרא, אין מקבלים גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה, ווי קומט דאס אז מען האט מקבל געווען די גרים? איז די ריטב"א ענטפערט, אז דאס וואס פארוואס זאגן מיר אין מקבלים גרים לא בימי דוד לא בימי שלמה ווייל דעמאלטס זענען די אידן געווען ברום המעלה און מען האט זיך מגייר געווען צוליב שלחן מלכים אבער דא הא אז מען האט געזען די סיבה איז געווען פון מגייר זיין זיך וואס מען האט זיך גענומען א קל וחומר האט מען געזען אז די סיבה איז וועגן ערליכקייט און די האט מען יא צוגענומען. וואס? פרעגט די גמרא, ונתינים דוד גזר עליהם אויף די נתינים האט דוד גוזר געווען אזוי איז פריער געשטאנען אין גמרא פריער אין דף ע"ח עמוד ב' אמר רב חנא בר אדא נתינים דוד גזר עליהם האט נישט האט נישט דוד גוזר געווען משה גזר עליהם משה האט דאך אויף זיי גוזר געווען דכתיב שטייט מחוטב עציך עד שואב מימיך ער רעכנט דארט אויס אלע מדריגות פון די אידן, און אחוץ זיי ווערט דערמאנט מחוטב עציך עד שואב מימיך, זעט זיך דאך אז וויבאלד ער רעכנט זיי באזונדער אז זיי זענען נישט בכלל גרים, עס שטייט ווערט דאך דערמאנט גרים אויך דארט באזונדער. ענטפערט די גמרא, משה גזר לההוא דרא, משה האט גוזר געווען אויף זיין דור, ווייל שטייט ויעשו גם הם בערמה, די גם וואס שטייט אין יהושע לערנט מען אויס אז אין די צייטן פון משה איז איז אויך געווען וואס מ'איז געקומען מיט א בערמה. דוד גזר לכולי דרא, און דוד האט גוזר געווען אויף אלע שפעטערדיגע דורות. פרעגט די גמרא, ואכתי יהושע גזר עלייהו, יהושע האט גוזר געווען. דכתיב שטייט אין פסוק ויתנם יהושע ביום ההוא, יהושע האט זיי געגעבן אין דעם טאג, חוטבי עצים זאלן האקן האלץ, ושואבי מים שעפן וואסער לעדה ולמזבח ה', האט דאך נאך יהושע גוזר געווען אז זאל נישט קומען בקהל. ענטפערט די גמרא, יהושע גזר בזמן שבית המקדש קיים, אזוי עס שטייט דאך אין פסוק למזבח ה', אין די צייט ווען די בית המקדש איז געוועזן האט ער גוזר געווען אז מען זאל נישט קומען בקהל ה', דוד גזר בזמן שאין בית המקדש קיים, דוד האט גוזר געווען אויף אלע שפעטערדיגע דורות אז ס'זאל נישט קומען בקהל ה', איז דא דא א תוספות וואס רעדט דא ארום באריכות וואס צו ס'דא אויף זיי די לאו ווייל מ'האט זיי געמאכט פון עבדים און ממילא איז דא די לאו פון לא יהיה קדש, אדער ס'איז דא די לאו פון לא תתחתן, דערציילט די גמרא בימי רבי אין די צייטן פון רבי ביקשו להתיר נתינים האט מען געוואלט מתיר זיין נתינים, מיר האבן דאך פאקטיש א כלל אין בית דין יכול לבטל את דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין, אבחיר האט דוד גע'אסר'ט ווי האט געוואלט רבי מתיר זיין, און רש י באווארנט עס מיט א ווארט און ס'איז דא א גאנצע תוספות אויף דעם ווייל די בית דין און ביי געלט זאכן איז דאך הפקר בית דין הפקר, ווען איינער איז מפקיר זיינס א עבד ווערט ער דאך א בן חורין, אז מען וועט פון זיי אראפ נעמען די עבדות ווערן זיי דאך ווערן זיי דאך ווי מען זאגט משוחררים, וועלן זיי מעגן קומען בקהל, איז נישט די טייטש מען האט געוואלט מבטל זיין די פריערדיגע גזירה, נאר מכח דעם דין פון הפקר בית דין. אמר להם רבי, האט רבי צו זיי געזאגט, חלקנו נתיר, אונזער חלק, וואס דארפן זיין צו אונז עבדים קענען מיר מתיר זיין, חלק מזבח מי יתיר, אבער דעם חלק וואס זיי זענען משועבד פאר דעם מזבח ווער עט מתיר זיין, כאטש אין די צייטן פון רבי'ן איז דאך נישט געווען קיין מזבח, רבי איז דאך געווען דער לעצטער דור פון די תנאים, ס'איז שוין געווען פינף דורות נאכן חורבן הבית, אבער דער חלק המזבח איז געבליבן אויף זיי, זאגט די גמרא, ופליגא דרב חייא בר אבא, דאס וואס מיר זאגן וואס רבי זאגט חלק המזבח מי יתיר אז כאטש דער מזבח איז דעמאלט נישט געוועזן זאגט ער אז דער חלק המזבח איז אסור קריגט ער אויף רב חייא בר אבא דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן חלק עדה לעולם אסור וואס איז די טייטש לעולם אסור איז די טייטש אזוי אנדערע ווילן לערנען פשט אנדערע פון די ראשונים אז ער קריגט אויף רבי'ן מיט צוויי זאכן, איינמאל קריגט ער מיט רבי'ן לעולם אסור, ווייל רבי זאגט מען קען מתיר זיין, און ער זאגט לעולם אסור, אבער רש י זאגט נישט אזוי, רש י לערנט לעולם אסור, ביז מען וועט מתיר זיין. ער קריגט מיט אים אויף ווייל וואס רב חייא בר אבא זאגט חלק מזבח בזמן שבית המקדש קיים אסור, ווען די בית המקדש איז דא איז אסור די חלק מזבח, אין בית המקדש קיים שרי, און ער קריגט דאך אויף דעם רבי, ווייל רבי זאגט דאך אפילו ווען די בית המקדש איז נישט דא האט ער געזאגט חלק מזבח מי יתיר. רש י זאגט די משנה, אמר רבי יהושע, רבי יהושע האט געזאגט, שמעתי איך האב געהערט שהסריס, סריס אזוי ווי ס'איז פארהאנען איילונית א פרוי וועלכע זי קען נישט האבן קיין קינדער, ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא איילונית און ס'איז דא עקרה, עקרה נישט די טייטש איר בנין הגוף איז א אנדערע, דער בנין הגוף איז ווי אנדערע, דאס איז עקרה, איילונית רופט זיך אן אז דער בנין הגוף איז א צווייטער, די גמרא זאגט דארט סימנים, אזוי איז פארהאנען ביי מענער איז אויך פארהאנען סריס וואס מען קען נישט האבן קיין קינדער איז דא צווייערליי, ס'איז דא סריס חמה, סריס חמה רופט זיך אן אז ער האט קיינמאל נישט געזען די זון, אז ער זאל זיין געזונט, דאס הייסט גלייך ווען ער איז געבוירן געווארן איז ער איז ער געוועזן א סריס, און די גמרא זאגט ווייטער וואס איז די סימנים וואס מען ווייסט ער איז א סריס חמה, און עס קען זיין סריס בידי אדם, דאס וואס שטייט אין דער תורה לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל השם, דיע ווערן אנגערופן מיט דעם נאמען סריס אדם, א סריס אדם איז אסור לבוא בקהל השם, א סריס חמה איז מותר לבוא בקהל השם, סריס חמה האט ער קען מען אויסהיילן אמאל, און סריס אדם קאן מען נישט אויסהיילן. אמר רבי יהושע, האט רבי יהושע געזאגט, שמעתי איך האב געהערט, שהסריס חולץ, ס'איז געווען צוויי ברידער ראובן און שמעון, שמעון איז געוועזן א סריס, אז דער ברודער זיינער ראובן איז געשטארבן, און די פרוי פאלט ליבום פאר דעם סריס, דארף ער געבן חליצה, וחולצין לאשתו, אדער פארקערט, שמעון דער סריס איז געשטארבן, איז ראובן זיין ברודער גיט איר חליצה. אזוי האב איך איינמאל געהערט, און איך האב אויך געהערט, והסריס לא חולץ, אז דער סריס גיט נישט קיין חליצה, אז ס'איז געשטארבן דער ברודער, קען איר דער סריס נישט מייבם זיין, ווייל עס שטייט דאך אין פסוק להקים לאחיו שם בישראל, און דער סריס קען ניט אוועקשטעלן קיין שם, דעריבער דארף מען קיין חליצה אויך נישט געבן. ולא חולצין לאשתו, ווען דער סריס איז געשטארבן איז זיין פרוי דארף מען נישט געבן קיין חליצה, ווייל עס שטייט אין פסוק לא ימחה שמו מישראל, דעריבער איז מען מייבם כדי לא ימחה שמו, פרט לסריס ששמו מחוי. ואין לי לפרש, און איך ווייס נישט ווען איז דער דין אז דער סריס גיט מען יא חליצה, און ווען איז דער דין אז מען גיט אים נישט קיין חליצה. אמר רבי עקיבא, האט רבי עקיבא געזאגט, אני אפרש, איך וועל דאס ערקלערן. סריס אדם, א סריס וואס דער וואס ווערט אנגערופן סריס אדם, למשל אז ס'איז געווארן געשלאגן איבער די גיד צו די ביצים צו ווי מיר האבן געלערנט די חוטי הזרע איז געווארן געשלאגן דורך א מענטש אדער ווי מיר האבן געהאט די מעשה איינער איז ארויפגעקראכן אויף א בוים און האט זיך פארטשעפעט אין א דארן דורך א קראנקהייט האבן מיר דאך געלערנט ס'איז דא א מחלוקת דער רא"ש זאגט אז דורך א קראנקהייט הייסט אויכעט סריס אדם און ר'איז אויך אסור לבא בקהל, און אנדערע להלכה ווערט דערמאנט אנדערע זאגן נישט אזוי, איז סריס אדם חולץ וחולצין לאשתו, א סריס אדם איז אויב ער ס'איז געשטארבן דער ברודער פון סריס איז געשטארבן חולץ גיט דער סריס חליצה און אויב דער סריס שטארבט וחולצין לאשתו, פארוואס? מפני שהיתה לו שעת הכושר, עס איז דאך געווען א צייט ווען ער איז נישט געווען קיין סריס, איז דעריבער קען איך נישט אוועקנעמען ווי מען זאגט פון אים די מצוה איידער ער איז געווארן א סריס האט ער געקאנט מייבם זיין, און זיין פרוי האט מען געקאנט מייבם זיין, בלייבט עס אזוי ווייטער. ווי איז אבער סריס חמה? סריס חמה מיינט מען שר' ווי די גמרא זאגט ווייטער דף פ' די ערשטע שורה אויבן, שלא ראה שעה אחת בכשרותו, ער האט קיינמאל נישט ווי מען זאגט געזען די זון געזונטערהייט, ער איז גלייך פון געבוירנשאפט איז ער א סריס. ס'דא א צווייטע טייטש סריס חמה, דורך די דורך די היץ, דאס איז די טייטש פון ערוך, אבער רש"י טייטשט שלא ראה חמה. סריס חמה האט לא חולץ, אז ס'איז געשטארבן דער ברודער פון סריס, גיט ער נישט קיין חליצה, ולא חולצין לאשתו, ווען דער סריס שטארבט גיט מען נישט חליצה זיין פרוי, מפני שלא היתה לו שעת הכושר, ווייל ער האט נישט געהאט קיינמאל קיין שעת הכושר. קומט יעצט אויס א סריס אדם, וואס א סריס אדם איז דאך אסור לבא בקהל, איז חולץ וחולצין לאשתו ווייל ער האט געהאט א שעת הכושר, א סריס חמה, וואס איז מותר לבא בקהל, אבער ער האט נישט געהאט קיין שעת הכושר, איז זי נישט עולה ליבום. ר' אליעזר אומר, ר' אליעזר זאגט. לא כי אלא, ס'איז נישט אזוי נאר די זאך איז אזוי, סריס חמה אויב ער איז געבוירן געווארן ווען און גלייך פון געבוירנשאפט איז ער א סריס, דאס הייסט דעמאלט אויך זאגן מיר דאך קודם איז ער מותר לבא בקהל, פארוואס איז ער מותר לבא בקהל? ווייל ער האט א רפואה, מ'קען אים אויסהיילן, דעמאלט איז דער דין חולץ, אויב דער ברודער פון סריס איז געשטארבן דארף ער געבן חליצה וחולצים לאשתו, ווען דער סריס שטארבט דארף דער אנדערער ברודער געבן איר חליצה מפני שיש לו רפואה, ווייל ער הייסט דאך נישט קיין אייביגע סריס, מ'קען אים אויסהיילן, ווי איז אבער סריס אדם? איז לא חולץ אויב דער ברודער איז געשטארבן דארף דער סריס נישט געבן קיין חליצה, ולא חולצים לאשתו, אויב דער סריס אדם איז געשטארבן גיט מען נישט קיין חליצה זיין פרוי, מפני שאין לו רפואה, ווייל ער האט נישט קיין רפואה, און די טייטש איז איז דעריבער איז דער דין לא חולץ, ווייל מען זאגט דאך להקים לאחיו שם בישראל, און ער קען נישט

על בן מגוסת שהיה בירושלים, א נאמען פון אזא מענטש וואס איז געווען אין ירושלים, סריס אדם, ער איז געווען א סריס אדם, און ער איז געשטארבן, דער סריס אדם איז געשטארבן, ויבמו את אשתו, מ'האט מייבם געווען זיין פרוי, לקיים דברי רב עקיבא, מקיים זיין דאס צו דעריבער האט ער דאס געזאגט עדות צו זאגן אז רב עקיבא איז גערעכט אז וואס ער זאגט א סריס אדם איז עולה לחליצה וליבום און פון דער גמרא האמער דאך דא א ראיה ויבמו את אשתו פריער אין דער משנה נאר געשטאנען וועגן חליצה דא זעמער אז מ'קען מייבם זיין אויכעט. נאך שטייט אין די משנה הסריס לא חולץ ולא מיבם, פון וועלכן סריס רעדט מען דא וואס איך זאג לא חולץ ולא מיבם, ווייל מען באלד זעהן שטייט וכן אילונית לא חולצת ולא מתייבמת, און אילונית דאס איז דאך מתחילת הולדה, און די זעלבע זאך דארף מען אויך טייטשן סריס, א סריס חמה, הייסט עס אז די משנה סתם משנה איז בבעיה, אזוי ווי רב עקיבא. הסריס שחלץ ליבמתו דער סריס האט געגעבן חליצה, לא פסלה האט ער איר נישט גע'פסל'ט פון כהונה, ווייל די חליצה איז דאך נישט קיין חליצה, בעלה, פסלה האט ער איר געפסלט פון כהונה מפני שהיא בעילת זנות, אבער אויף די אנדערע ברידער האט ער נישט געפסלט, פארוואס? ווייל ער זיין ביאה דאך גארנישט נישט ווי מען זאגט, ס'איז דאך צו אים נישט זקוק, נאר פון כהונה האט ער איר געפסלט, וכן אילונית שחלצו לה אחין, די ברידער האבן געגעבן חליצה די אילונית, לא פסלוה האט מען איר נישט געפסלט ווייל די חליצה איז גארנישט נישט. בעלוה, מיר קומען אויף איר פסלוה, מפני שבעילתה בעילת זנות, ווייל זי איז דאך נישט זקוק לייבם, איז דאס אשת אח שלא במקום מצוה. רש י, והסריס לא חולץ, דכתיב שטייט, לא ימחה שמו מישראל, פרט לסריס ששמו מחוי. רש י זאגט נישט דעם טעם אויף לא חולץ, רש י זאגט דעם טעם אויף דעם אנדערע זאך, ולא חולצין לאשתו, פארוואס לא חולצין לאשתו, ווייל לא ימחה שמו בישראל פרט לסריס ששמו מחוי, רבי יהושע זאגט ואין לי לפרש, איני יודע איך ווייס נישט איזה סריס בן חליצה, וועלכע איז א בן חליצה ואיזה פטור. סריס אדם מיינט מען שנסתרס געווארן א סריס לאחר שנולד, סריס חמה מיינט מען ממעי אמו אזוי ווי ער איז געבוירן געווארן. לקיים דברי ר' עקיבא, ר' יהושע האט געזאגט עדות, עדותו של ר' יהושע בן בתירא, לקיים דברי ר' עקיבא העיד, צו זאגן מקיים זיין די ווערטער פון ר' עקיבא און וואס ר' עקיבא זאגט אז סריס חמה קען מען נישט, אבער סריס אדם האט געהאט שעת הכושר קען מען מייבם זיין. לא פסלה מן הכהונה, מ'האט זי נישט גע'פסל'ט פון כהונה, אויב ער האט געגעבן חליצה, שאין חליצתן חליצה, זייער חליצה איז דאך נישט קיין חליצה. בעילת זנות מיינט מען שאסורה לו זי איז אסור צו אים משום אשת אח שלא במקום מצוה, און אויב נבעלה לפסול לה ווערט זי דאך גע'פסל'ט פון כהונה, זי האט דין פון א זונה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אז ר' עקיבא האלט ווען ס'איז געשטארבן א ברודער פון סריס איז דער סריס גיט חליצה די יבמה. פון וועלכן סריס זאגט ר' עקיבא רעדט זיך דא? דא רעדט זיך אזעלכער סריס אדם וואס האט אמאל געהאט א שעת הכושר. דער דין איז סריס אדם סריס אדם ווערט אנגערופן אז עס איז געשען א סיבה וועלכע איז געווארן קאליע די אברי הולדה, צי דורך צי ס'איז א מענטש האט עס געמאכט צי פון זיך אליין, עס שטייט אין די תורה לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל השם, ער טאר נישט נעמען קיין אידישע פרוי, און רב עקיבא איז דער וועלכער לערנט אז פון חייבי לאוין איז א ולד ממזר,

מעכט איז שוין מן הלילה רב קיווע, מיר האבן געהערט רב קיווען די יומא וואס ער לערנט חי ולבן כחי וכחיסות טמא, אז חי ולבן איז דער זעלבע דין פון חי ולבן איז עוולת ממזר, און צרות האדם איז דאך אויך פון די חי ולבן, שטייט דאך לא יבא פצוע דקה טא וויאזוי קען רב עקיבא זאגן אז דער סריס זאל געבן חליצה אשת אחיו? פארוואס? וחייבי כריתות לאו בני חליצה ויבם נינהו, חייבי כריתות זענען אינגאנצן נישט זקוק ליבם, זיי שטייען ווי מען זאגט אינדרויסן, זענען פטור אי פון חליצה אי פון יבם. אמר ר' אמי, האט ר' אמי געענטפערט, ס'קען אמאל זיין א מציאות אז א פצוע דכא זאל נעמען א יבמה. הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך, כגון שנשא אחיו, דער ברודער דער וועלכער איז געשטארבן האט געהאט גענומען גיורת, א גיורת מעג דאך חתונה האבן מיט, האט די גיורת חתונה געהאט מיט א איד, און דער ברודער איז געשטארבן, און זי פאלט ליבם פאר וועמען? פאר דעם סריס, ור' עקיבא סבר לה כר' יוסי, און ר' עקיבא האלט ווי ר' יוסי, דאמר וואס ר' יוסי לערנט קהל גרים לא איקרי קהל, אין דער תורה שטייט לא יבוא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל השם, אז דער פצוע דכא וכרות שפכה טאר נישט קומען בקהל השם, אבער אויב די גרים הייסן נישט קיין קהל, מעג ער דאך, דער סריס מעג דאך נעמען די יבמה וועלכע עס איז א גיורת. איז דאך נישט דא קיין איסור. פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב עס רעדט זיך אין אזא פאל אז ס'פאלט ליבם א גיורת, און ר' עקיבא האלט קהל גרים לא איקרי קהל, יבומי נמי מייבם, וואס זאגט ער פונקט סריס חולץ זאל ער מעגן מייבם זיין אויכעט? זאגט די גמרא, אין הכי נמי, ער מעג טאקע מייבם זיין אויכעט, איי פארוואס עס שטייט נאר חולץ זאל שטיין א גרעסערע חידוש ער קען מייבם זיין, ואיידי דאמר רבי יהושע חולץ רבי יהושע לערנט חולץ ווייל לויט רבי יהושע'ן קען מען נישט מייבם זיין ווייל רבי יהושע לערנט קהל גרים איקרי קהל און לויט רבי יהושע'ן איז דא דער לאו פון לא יבוא פצוע דכא און זקוק ליבם איז יא לויט רבי יהושע'ן ווייל רבי יהושע לערנט אז פון חייבי לאוין איז נישט הולד ממזר, איז ממילא לויט רבי יהושע איז דא זקוק ליבם איז ער, אבער מייבם זיין קען מען נישט, ווי די גמרא האט געזאגט דף כ, מדין תורה וואלט מען יא געקאנט מייבם זיין, די עשה זאל דוחה זיין די לא תעשה, די עשה פון יבם זאל דוחה זיין דעם לאו פון לא יבוא פצוע דכא, נאר גזירה ביה ראשונה אטו ביה שניה, מוז ער דאך ממילא לערנען רבי יהושע וואס רבי יהושע זאגט חולץ, אמר איהו נמי חולץ, דעריבער דערמאנט רבי עקיבא מיט דעם לשון חולץ, אבער אין אמת'ן לויט רבי עקיבא'ן מעג מען מייבם זיין אויכעט, דייקא נמי א ראיה איך דארף ברענגען לויט רבי עקיבא'ן קען מען מייבם זיין, דקתני שטייט אין דער אין אונזער משנה, העיד רבי יהושע בן בתירא, רבי יהושע בן בתירא האט געזאגט עדות על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם, ויבמו את אשתו, מען האט מייבם געווען זיין פרוי, לקיים דברי רבי עקיבא, שמע מינה איז פון דעם א ראיה אז מען קען מייבם זיין, כאטש דער פאל רעדט זיך דאך אז נישט ס'איז געפאלן צו א סריס, נאר ס'איז געפאלן אשתו של סריס, נאר אין דעם זעלבן פאל שטייט דאך רבי עקיבא זאגט חולץ וחולצין לאשתו, זעה איך דאך אז דאס וואס שטייט וחולצין לאשתו איז לאו דווקא מען מיינט מייבם זיין אויכעט, איז די זעלבע זאך חולץ מיינט מען אויך אז דער סריס קען לויט רבי עקיבא'ן מייבם זיין, שמע מינה איז פון דעם א ראיה אז לויט רבי עקיבא'ן קען מען מייבם זיין אויכעט, רש"י. מתיב רבה, האט רבה געפרעגט א קשיא, מיר האבן דאך פריער אויסגעפירט אז לויט רבי עקיבא'ן וואס ער זאגט דעם דין חולץ מיינט מען מייבם זיין מעג מען אויכעט, האמיר געלערנט פצוע דכא וכרות שפכה, סריס אדם, ווער איז דאס דער מענטש וואס ער זאגט אז סריס אדם איז פאלט ליבום? דאס איז דאך נאר רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא קוקט אויף שעת הכושר, איז דאך א סימן פון דעם אז ער דערמאנט דא סריס אדם אז דאס גייט אזוי ווי רבי עקיבא והזקן, א אלטער מאן וואס ער איז גלייך. צו א סריס וואס ער יעצט קען ער נישט געבוירן איז דער דין או חולצין אדער זיי גיבן חליצה או מייבמין אדער זענען מייבם כיצד ווי אזוי שטעלט זיך אויס ביי זיי דער דין מתו. אז ס'איז געשטארבן דער סריס אדם דער פצוע דכא ולהם נשים, און זיי האבן געהאט פרויען דער פצוע דכא, וויאזוי דער פצוע דכא האט געמעגט האבן א אידישע פרוי דאס איז נישט קיין קשיא, און ווען ר'האט איר מקדש געווען איז ער נישט געווען קיין פצוע דכא נאכער איז ער געווארן, ולהם אחים, און זיי האבן ברידער, איז דער ברידער פון דעם פצוע דכא פון דעם סריס אדם גייט אן אלע דינים וואס גייט אן ביי אן אנדערע אשה, ועמדו אחין אז ס'איז אויפגעשטאנען די ברידער ועשו מאמר בנשותיהם און זיי האבן געמאכט א מאמר אין די פרויען פון דעם סריס אדם, אדער ונתנו גט זיי האבן געגעבן א גט, איז דאס וואס א מאמר טוט אויף ביי א יבמה, וואס טוט אויף א מאמר אז מען דארף אויב מען וויל איר נישט מייבם זיין דארף מען האבן א גט למאמרו, טוט עס דא אויך אויף. די גט אויב איז דער נישט קיין מאמר און מען האט געמאכט א גט וואס טוט אויף די גט אז מען קען נישט מייבם זיין טוט עס דא אויך אזוי אויף או שחלצו אדער זיי האבן געגעבן חליצה טוט אויך דאס אויף אז זי מעג שוין חתונה האבן לשוק און אנדערע פון די ברידער קענען איר נישט מייבם זיין איז דער דין מה שעשו עשו וואס זיי האבן געטון האבן זיי געטון, אויב זיי האבן געמאכט א מאמר דארף מען א גט למאמרו, אז מען האט געגעבן א גט טאר מען נישט מייבם זיין דאס, ואם בעלו אויב זיי האבן בועל געווען קנו האבן זיי קונה געווען, ווייל די אשת סריס אדם איז זקוק ליבם צום צווייטן ברודער, ווי וועט זיין ס'איז געווען פארקערט, מתו אחין ס'איז געשטארבן די ברודער די געזונטע. און ס'איז געפאלן יעצט ליבום פאר דעם סריס אדם, ועמדו הן זענען זיי אויפגעשטאנען ועשו מאמר בנשותיהן, און זיי האבן געמאכט די, דער פצוע דכא האט געמאכט א מאמר, אדער ונתנו גט, אדער זיי האבן געגעבן א גט, או חלצו, אדער זיי האבן געגעבן חליצה, מה שעשו עשו, וואס זיי האבן געטאן איז געווארן געטאן, ואם בעלו, אויב זיי האבן, דער פצוע דכא האט בועל געווען, מ'האט מייבם געווען, קנו, האט מען קונה געווען די יבמה, מ'האט איר קונה געווען לגבי דעם אויך, אז די צווייטע ווי מ'זאגט די צרה קען חתונה האבן לשוק, אבער ואסור לקיימן, מ'טאר נישט מיט זיי וואוינען, דאס גייט נישט ארויף אויף זקן, כאטש זקן ווערט געלערנט צוזאמען מיט אלע, ביי זקן איז דאך נישטא קיין שום איסור. משום שנאמר, ווייל עס שטייט אין פסוק, לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל השם, דעריבער זאגן מיר אסור לקיימן. און ווי ווער גייט די ברייתא? אויב עס שטייט אין דער ברייתא אז ס'איז זקוק ליבם סריס אדם, דאס איז דאך נאר אליבא דרב עקיבא, ווייל לויט רב לעזער'ן איז דאך פארקערט, איז דאך א סריס אדם בכלל נישט דא קיין דין פון יבום, נאר לויט רב עקיבא'ן וואס ער קוקט אויב דער בעל האט אמאל געהאט שעת הכושר, שטעלט זיך דאך צוריק די זעלבע שאלה ווי פריער, פארוואס זאל זי זיין זקוק ליבום? כ'קען נישט פארענטפערן, ס'רעדט זיך בגיורת, אלמא איך זע דאך דא אה בקהל עסקינן, דא רעדט זיך אזעלכע וואס איז ווי מ'זאגט ס'איז בקהל, נישט קיין גיורת ווי דו האסט פריער גענטפערט, ווייל עס שטייט דאך אסור לקיימן משום שנאמר לא יבוא פצוע דכא, שטעלט זיך די שאלה וואס מ'האט פריער געפרעגט אויף דער ברייתא, די משנה האסטו פארענטפערט מיט גיורת, אבער דא קענסטו דאך דאס נישט זאגן, ווייל דא רעדט זיך בקהל, שטעלט זיך א שאלה, אויב רב עקיבא לערנט אז שטענדיג חייבי לאוין האבן דעם זעלבן דין ווי חייבי כריתות, און חייבי כריתות איז דאך נישט בני חליצה ויבום, דארף אויסקומען די זעלבע זאך, ווען עס פאלט ליבום פאר דעם סריס א יבמה ווייל עס איז אסור אויף אים בלאו, לא יבוא פצוע דכא, זאל נישט זיין אינגאנצן דער דין פון יבום, און דא שטייט דאך ס'איז יא דא דער דין פון יבום, שטייט מה שעשו עשו, אז ער מאכט א מאמר מוז ער געבן א גט, און אזוי ווייטער. אלא אמר רבה, האט רבה חרטה פון פרידיגן תירוץ, כ'דארף נישט איינלערנען די משנה אויך בגיורת, נאר ס'דא א חילוק. ווען די יבמה פאלט פאר א פצוע דכא איז עס טאקע פטור פון חליצה פון יבום, ווייל חייבי לאוין זענען לאו בני חליצה ויבום נינהו, נאר דא רעדט זיך כגון שנפלה לו, זי איז געפאלן פאר דעם ליבום ולבסוף נפצע, ווען זי איז שוין געווען זקוק צו אים דעמאלט איז ער געווארן א פצוע דכא, הייסט דאך עס איז דאך שוין פריער געוועזן זיקה, און אויב ס'איז שוין פריער געווען זיקה, דעמאלט איז אנדערש דער דין. ווען זאגן מיר לויט רב עקיבא'ן חייבי לאוין איז נישט בני חליצה בני יבום, דאס איז נאר גערעדט געווארן אז גלייך בשעת המיתה איז זי נישט געווען קיין יבמה, אבער דא איז זי דאך שוין געווען א יבמה איז עס זקוק. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט די קשיא. וליתי איסור פצוע, זאל קומען דער איסור פון פצוע דכא דאס שפעטער ווען ער איז געווארן א נפצע, איז דאך דא די לאו פון לא יבוא ונידחי עשה דיבום, זאל דוחה זיין די עשה פון יבום, איי דאס וואס דו זאגסט אז די יבום איז געקומען פריער, אבער דאס האט גארנישט צו טון. מי לא תנן, האבן מיר דען נישט געלערנט אזא מין דין, ס'שטייט אזוי. צוויי ברידער ראובן און שמעון. ראובן האט גענומען א פרוי א גדולה, און שמעון האט גענומען איר שוועסטער א קטנה. און דורך די קידושין וואס שמעון האט געהאט מיט די קטנה, איז געווען נאר קידושין דרבנן, אמאל קען זיין א קטנה קידושי תורה ווען די טאטע האט איר מקדש געווען, נאר מ'רעדט ס'האט איר מקדש געווען איר ברידער איר שוועסטער. איז געשטארבן דער ראובן, דער וואס האט געהאט די גדולה, פאלט זי ליבום פאר שמעונ'ען, ער קען איר נישט נעמען, פארוואס קען ער איר נישט נעמען, זי וועט דאך זיין אחות אשתו, זאגט דער תנא קמא זאגט, אז מלמדים את הקטנה שתמאן, מען לערנט שמעון'ס פרוי זאל ממאן זיין, און אויב זי ממאן איז דאך אויקא למפריה אז זי איז נישט געווען אשתו של שמעון, וועט ער מייבם זיין די שוועסטער, שטייט דארט אין גמרא מי לא תנן האבן מיר דען נישט געלערנט רבן גמליאל אומר רבן גמליאל זאגט אם מיאנה מיאנה אויב זי האט אליין ממאן געווען האט זי ממאן געווען איך זאל איר גיין לערנען זאל ממאן זיין דארף איך נישט ואם לאו אז זי האט נישט ממאן געווען תמתין זאל ווארטן די פרוי פון ראובנ'ען עד שתגדיל ביז די פרוי פון שמעונ'ען וועט ווערן א גדולה ותצא הלזו משום אחות אשה, וועט דאס א וועט ארויסגיין אשתו של ראובן וועגן אחות אשה, דא איז דאך ממש גלייך צו אונזער דין נפלה ולבסוף נפצע, בשעת מעשה ווען ראובן איז געשטארבן איז עס דאך געווען זקוק ליבום, פארוואס ווייל מדין תורה איז דאך די קידושי שמעון אין דער שוועסטער גארנישט נישט געווען, זאגן מיר אז די פרוי פון שמעון וועט ווערן גרויס, כאטש ס'איז שוין געווען די זיקה פון אשת ראובן דאך זאגן מיר אז קומט דער לאו פון אחות אשה און עס שטופט אוועק די זיקה כאטש ס'איז שוין געוועזן, איז דאך דא אויך די זעלבע זאך, וואס זשע איז נפלה ולבסוף נפצע, זאל קומען דער לאו פון פצוע דכא און דאס זאל אוועקשטויסן דעם יבום, אלמא זעען מיר דאך אתי איסור אחות אשה, ס'קומט אחות אשה ודחי און עס שטופט אוועק דעם ייִבום, כאָטש די זיקה איז געוועזן פֿריִער. הכא נמי דאָ אויכעט, ניתי איסור פּצוע ונדחה. אלא אמר רב יוסף, האָט רב יוסף אַזוי געענטפֿערט, דאָס וואָס מיר זאָגן, אַז חייבי לאוין, לויט רבי עקיבא, האָבן דעם זעלבן דין ווי חייבי כריתות, איז נישט אַלע חייבי לאוין, נאר די חייבי לאוין דשאר, די חייבי לאוין ווי מען זאגט וואס איז ווי א משפחה ס'איז דאך משפחה דאס, ס'איז דא אין דעם א מחלוקת, ס'איז דא איין מאן דאמר וואס ער לערנט אז איזהו ממזר, מן הכל היה עושה רבי עקיבא ממזר אזוי זאגט רב סימאי, חוץ מאלמנה לכהן גדול, אבער פון אלע חייבי לאוין איז הולד ממזר, און יעצט אין החולץ אין דעם לעצטן דף דף מ ט האבן מיר געלערנט איזהו ממזר, כל שאר בשר שהוא בלא יבוא, אז ס'זאל זיין לאוו וואס דער לאוו איז שאר בשר, פצוע דכא, דער לאו איז דאך נישט פון שאר בשר, ממילא אז ס'איז נישט דער לאו פון שאר בשר, איז דאך עס נישט גלייך צו חייבי כריתות. הא תנא, דער תנא פון אונזער משנה פון דער ברייתא, וואס ער לערנט אז צו פצוע דכא איז ער זקוק ליבם, דבי רב עקיבא היא, דאס גייט ווי רב עקיבא,

פון וועלכן, מיר רעדן דאך אלץ אליבא דרבי עקיבא, פון וועלכן פצוע דכא זקוק ליבם רעדן מיר דאך? סריס אדם, סריס אדם האט נישט קיין רפואה, ער קען זיך נישט אויסהיילן, עס איז דאך דא א דין אז עס דארף זיין להקים לאחיו שם בישראל, דער סריס קען דאס אויפשטעלן? ער קען דאך דאס נישט, פארוואס זאל מען דא מייבם זיין? פרעגט די גמרא, אלעס גוט, זאל טאקע זיין ס'איז נישט אסור, זאל טאקע זיין נישט חייבי לאוין, אבער איקרי כאן לייען דא, דער וועלכער מקיים די מצוה פון יבום איז דאך דער תכלית, להקים לאחיו שם, והא לאו בר הכי הוא, ער איז דאך נישט קיין בר הכי, אפילו ער האט פריער געהאט א שעת הכושר, ווי דו רב עקיבא זאגסט, אבער יעצט קען ער דאך נישט זיין להקים לאחיו שם. איז עכט ווייטער ווי ביי זאקן אויך איז פרעגן. אמר רבא האט רבא געזאגט אם כן אויב דו וועסט זאגן אז איך קוק נישט אויף דעם שעת הכושר וואס איז געווען פריער נאר איך דארף אז יעצט זאל ער זיין ראוי להקים לאחיו שם אין לך אשה שכשרה ליבם איז נישטא קיין שום פרוי וואס מ'קען אים מייבם זיין. שלא נעשה בעלה סריס חמה שעה אחת קודם למיתתו, קודם מיתה איז דאך די יסורי מיתה שוואכן אפ דעם כח, איז דאך זאגט פון צווייטן זייט ס'איז דאך דא א דין לא ימחה שמו מישראל, זאגן מיר אז אשת סריס דארף מען נישט מייבם זיין, זאג אויך די זעלבע זאך, ווי האסטו אזא יבמה, אזא יבמה וואס די יבמה זאל מען קענען מייבם זיין, שטענדיג ווען ער איז פאר דעם שטארבן איז עס דאך ווי מען זאגט די יסורים האט אים אפגעשוואכט, נאר וואס דען זע איך פון דעם אז איך קוק נישט ווי דער מצב איז יעצט, נאר איך קוק ווי ס'איז געווען פריער, אז אויב מ'האט נאר געהאט אמאל א שעת הכושר ווי מען זאגט אויף דעם מענטש איז געווען דער אופן צי ער קען מייבם זיין, צי זיין פרוי קען מען מייבם זיין, איז אפילו שפעטער איז דאס נישט פארהאנען, קען מען מייבם זיין. פרעגט די גמרא, דאס פארענטפערט רב עקיבא, אבער לרב לעזער, לויט רב לעזר, רב לעזער לערנט דאך אז סריס אדם, איז לא חולץ ולא חולצין לאשתו, אזוי האבן דאך געלערנט אין דער משנה, ר' אלעזר קוקט אויף דעם צי יש לו רפואה צי אין לו רפואה, ער בלייבט דאך א קשיא, און דאס וואס מען האט פריער געהאט א שעת הכושר, מיט דעם רעכנט זיך ר' אלעזר נישט, אויב אזוי פירוקא דרבא, דעם תירוץ וואס רבא האט פארענטפערט וואס רבא ווייזט אויס פון דעם מאל אז איך מוז קוקן אויף פריער ווייל אויב נישט איז דאך נישטא קיין שום יבמה, פירכא, דאס וועט דאך זיין א קשיא אויף רב לעזער'ן, גיב א קוק רב לעזער דאס איז דאך זיכער די סריסות פון מיתה האט דאך זיכער נישט קיין רפואה, פארוואס איז מען מייבם א יבמה? דער מאן איז דאך געווארן א סרס קודם למיתתו, מוז איז דאך איז אשתו של סרס, נאר וואס דען מוזטו דאך זאגן אז איך קוק ווייל מען האט פריער געהאט א שעת הכושר. זאגט די גמרא ניין, רב אלעזר וועט אזוי אויך זאגן, אין אמת'ן דער פריערדיגער שעת הכושר איז גארנישט, איך דארף קוקן ווי ס'איז יעצט, צו ער האט יעצט א רפואה, צו ער איז דער יבם וואס להקים לאחיו שם, צו ער איז דער יבם וואס איך קען אויף אים זאגן ולא ימחה שמו. דהתם, דאס וואס דו גייסט א ראיה ברענגען שלא נעשה בעלה סריס חמה שעה אחת קודם למיתתו, דארט הייסט ער נישט קיין סריס, כחישותא דאתחילה ביה, ס'האט זיך אנגעהויבן מיט אים שוואכקייט, ער איז נישט קיין סריס, נאר די מיתה שוואכט אפ זיין כח, ממילא הייסט עס דארטן נישט קיין סריס אדם, קיין סריס חמה, פרעגט די גמרא היכי דמי סריס חמה, מיר זאגן אז סריס חמה האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, וואס איז דאס, ווי אזוי איז דאס, אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, מען מיינט כל שלא ראה שעה אחת בכשרותו, ער איז נישט געווען קיין שום מאמענט ער זאל זיין כשר, ער איז געווארן געשלאגן גלייך ממעי אמו. מנא ידעינן, פון וואנעט ווייסן מיר ער איז א סריס, וואס איז די סימנים? אמר אביי האט אביי געזאגט כל המטיל מים ווען ער געט ארויס קטנים ואינו עושה כיפה מאכט ער נישט אזא כיפה ווי א האלבן בויגן דאס הייסט דער קילוח פון השתן גייט נישט ווייט דעמאלטס איז א סימן ער איז א כרות ער איז א סריס פרעגט די גמרא, ממאי הוה, פון וואס ווערט דאס אז זאל געבוירן ווערן א סריס חמה? ענטפערט די גמרא, דאפיה אימיה, די מאמע זעט אויס ווען זי האט געשוואנגערט האט זי געבאקן ברויט אין א אויוון בטיהרא, אינמיטן טאג איז דא געווען די היץ פון דעם אויוון, און אויך איז געווען די היץ וואס איז געווען צהרים ושתיא זי האט געטרינקען, שיכרא מרקא איז דא אין רשי צוויי טייטשן, איין טייטש איז שכר מזוג אז ס'איז געווען געמישט מיט וואסער, און אנדערע טייטשן שיכרא מרקא שטארקע ביר. פון דעם וועגן איז די קינד וואס ווערט געבוירן איז א סריס חמה. אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט, היינו דשמענא לאמי, דאס האב איך געהערט צו אמי'ן, דאמר ער זאגט כל שממעי אמו לקוי, איך האב פון אים געהערט ער האט געזאגט די פיר ווערטער כל שממעי אמו לקוי, ולא ידענא איך האב נישט געוויסט מאי ניהו וואס איז די סיבה אז ער זאל זיין ממעי אמו לקוי, יעצט ווייס איך שוין פון דעם וואס די מאמע בשעת'ן שוואנגערן ווי מען זאגט איז דורכגעגאנגען אה, א שטארקע היץ. דאס איז איין טייטש אין רשי. נאך א טייטש איז דא אין רשי, כ'האב געהערט אז ער זאגט כל שממעי אמו לקוי, און כ'האב נישט געוויסט לגבי וועלכן דין ער זאגט עס. יעצט ווייס איך אויף וועלכן ער גייט ארויף. ער גייט ארויף אויף וועלכן? אויף סריס חמה. פרעגט די גמרא. וליחוש זאל מען מורא האבן שמא הבריא בינתיים אפשר איז ער געווארן אינמיטן געזונט האט ער שוין דאך א שעת הכושר מיר ווייסן דאך אז סריס חמה קען דאך האבן א רפואה אזוי זאגט מען דאך סריס חמה קען האבן א רפואה און ר' עקיבא לערנט דאך אז אויב מ'האט איינמאל געהאט א שעת הכושר איז שוין דא דער דין יבום. איז אפילו בשעת ער איז געבוירן איז ער געווען א סריס חמה, און אפילו יעצט איז ער א סריס חמה, אבער אפשר אינמיטן איז ער געווארן געזונט. ענטפערט די גמרא, כיוון דתחלתו וסופו לקוי, אין אנפאנג איז ער געשלאגן און ביי די ענדע איז ער געשלאגן, לא חיישינן טראכט איך נישט אז אינמיטן זאל ער ווערן אויסגעהיילט. מתיב רב מרי, האט רב מרי געפרעגט א קשיא, דו זאגסט אז איך קוק ווען ר'איז געבוירן און יעצט איז ער געשלאגן איז א סימן ר'האט זיך נישט אויסגעהיילט, האמער געלערנט רב חנינא בן אנטיגנוס אומר, רב חנינא בן אנטיגנוס זאגט, ס'איז דא א דין א בכור פון א בהמה דארף מען מקריב זיין פאר א קרבן, אויב עס האט א מום איז מען דארף מען עס נישט מקריב זיין פאר קיין קרבן, און דער דין בכור גייט דאך אן בזמן הזה אויך, א בכור בהמה און מען פירט זיך אז מען פארקויפט א חלק צו א גוי א אויער כדי דער גוי זאל האבן שותפות, וועט עס נישט זיין מחויב בבכורה, די מען פארקויפט די די קי ווען ווען זי איז נאך איידער נאך זי האט געבוירן, און אויב טאקע מען האט נישט. פארקויפט איז טאקע א גאנצע שוואריקייט לאזט מען טאקע הפקר איז דא גאנצע דינים ביי דער בהמה'לע גאנצע ס'איז צרות ווי מען זאגט די בית המקדש וועט ווערן אויפגעבויט עטס זיין גוט עטס מקריב זיין א קרבן איינס פון די מומין איז אז עס גייט וואסער פון דעם אויג איז וועלכע וואסער גייט פון אויג אויב דאס איז קביעות'דיג ווייל אויב ס'זאל זיין א מום עובר, מום עובר הייסט דער מום וועט אוועק גיין, דעמאלט טאר מען נישט שעכטן נאך דעם בכור, דארף איך ווארטן ביז דער מום גייט אוועק. שטייט דארטן אז עס גיסט וואסער פון דעם אויג, איז ווען איז עס א מום? ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר בודקין אותו מ'איז אים בודק, איך זאג אכציג טעג, אז עס רינט וואסער איז א סימן קבוע'דיג, דארף איך נישט גיין יעדן טאג בודק זיין, נאר איך בין בודק שלש פעמים דריי מאל בתוך שמונים יום, אין די אכציג טעג, אין אנפאנג פון די אכציג טעג, און אינמיטן ביי די ענדע. ווי העט אבער זיין אז כ'וועל בודק זיין אין אנפאנג פון די אכציג, און ווען ס'האט זיך גענדיגט אכציג איז נישט גענוג, כ'האב מורא אפשר אינמיטן איז אוועקגעגאנגען דאס רינען פון די וואסער, קומט אויס אז די מום איז נישט קבוע, זע איך דאך איך זאג נישט די סברה הואיל ותחלתו לקוי וסופו לקוי איז א סימן ס'איז נישט אוועקגעגאנגען. ענטפערט די גמרא. לחד אבר, דארט האנדלט זיך ביי איין אבר ביי א אויג, חיישינן, אויב מען רעכן איך זיך מיט דעם קען זיין אז אינמיטן האט זיך עס אויסגעהיילט, דעריבער מוז איך בודק זיין נישט גענוג תחלתו וסופו, אבער דא לכוליה גופא סריס חמה, דאס איז א חולי אויף דעם גאנצן גוף, לא חיישינן, דארף איך נישט טראכטן אז אינמיטן האט זיך אויסגעהיילט. רש"י.